אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. סאו קודם משה האט מיך געבעטן צו לאזן וויסן פארן עולם אז די קאנדענסד שיעור איז שוין אויכעט ארויפגעגאנגען אויף די האטליין, די האטליין נומבער איז עיט פאר פייוו טרי זירא פייוו סיקס זירא סיקס זירא, שער עס ארום מיט די חברה וואס האבן נישט קיין וואטסעפפ זאלן אויך קענען הנאה האבן, סאו איך האב באקומען אפאר תירוצים אפאר אינטערעסאנטע תירוצים אויף ר' ישראל'ס קשיא, ער פרעגט אויב האב איך חן וואס עפעס האב איך געדארפט ביי חושך גיין אויסטשעקן וואו ס'איז, קודם האב איך געהערט א פראקטישן תירוץ פון יואל יצחק, ער זאגט מיר אז חן אן דעם וואס די אידן זאלן וויסן, אקעי, דער מענטש האט חן ביי מיר, באט כ'וועל מיך פרובירן ארויסצודרייען אויב וויל איך אים נישט בארגן. יעצט אז איך האב חן, אז ער האט חן אין מיינע אויגן, און ער ווייסט אויכעט וואו ס'ליגט, איך קען מיך שוין נישט ארויסדרייען. די זעלבע זאך אויב ווייסט ער וואו ס'איז און ער האט נישט קיין חן אין מיינע אויגן, וואק אוועק פון מיר. סאו, מיט חן, מיטן וויסן וואו ס'איז, דאס איז געווען א פראקטישע, האט מען געדארפט האבן בעיסיקלי ביידע אין ארדער אז זיי זאלן עס פארבארגן. יצחק לייב גראד האט מיר אריינגעשיקט פון די רשב"ם. ער האט געזאגט אז בעצם די חן איז געווען ווייל זיי זענען אריין געקומען ביי מכת חושך און זענען געקומען שפעטער צו די מצריים זאגן אז אונז ווייסן פונקטליך וואו ס'איז האבן די מצריים געזען וואו זיי זענען אזעלכע איידעלע נאבעלע מענטשן אז אפילו זיי האבן געהאט עקסעס און קיינער האט זיי נישט אפגעשטעלט פון גנב'ענען דאך האבן זיי עס נישט גענומען הו דאס זענען ארנטליכע מענטשן מילא דאס האט געמאכט אז די אידן זאלן באקומען חן אין זייערע אויגן פארדעם האבן זיי טאקע פארבארגט די זאכן. הערליך שיין! סאו האבן מיר געלערנט נעכטן אז די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו אז גיי קומען נאך ברענגען מכת בכורות, אבער פאר איך ברענג מכת בכורות וויל איך אז די אידן זאלן מקריב זיין א קרבן פסח, זיי זאלן קענען שמירן אויף די בלוט, איך זאל קענען איבערהיפן זייערע הייזער, מילא האבן מיר געלערנט, האבן מיר נעכטן געטאטשט אויף אפאר דינים פונעם קרבן פסח, און היינט העט מען ממשיך זיין מיט די איבעריגע דינים פונעם קרבן פסח, נעכטן האבן מיר אונז געלערנט, סתם אלס א ריקעפ, אז קודם אלס פסח מצרים דארף מען שוין מקדיש זיין בעשור לחודש, סתם א קרבן פסח איז גענוג אז מען איז עס מקדיש ממש פארן עס שעכטן. אבער פסח מצרים דארף מען שוין מקדיש זיין בעשור לחודש, און נאך אז פסח מצרים איז געווען א דגוש אז מ'זאל זיך נאר מצרף זיין מיט די בני המשפחה, און אויב בדוחק איז נישט דא גענוג פעמילי מעמבערס אנצופילן א גאנצע שה, דעמאלטס מעג מען ארייננעמען א נאנטער שכן. די נעקסטע זאך איז אז מ'מוז זיך אריינציילן אין א קרבן פסח, מ'מוז ווען מ'שעכט עס מוז מען וויסן פונקטליך פאר וועם מ'שעכט עס, נאכדעם אז מ'קען עס נאר שעכטן איינער וואס איז האט די יכולת צו עסן א כזית, נישט א חולה אדער א זקן וואס קען נישט עסן זיין חלק. אויך אז מ'קען זיך ארויסציען פון א חבורה ווי לאנג די זאך איז נאכנישט גע'שחט'ן, אבער די מינוט ס'איז שוין גע'שחט'ן טאר מען זיך שוין נישט ארויסשלעפן פון די חבורה. נאכדעם האבן מיר געלערנט אז ס'דארף זיין תמים אן א פעלער, ס'דארף זיין א בן זכר, ס'מוז זיין אינעם יאר וואס ס'איז געבוירן, און אויך עס קען זיין אדער פון מן העזים אדער מן הכבשים. סאו גיימיר אונז ווייטער דא, די אייבערשטער זאגט ווייטער פאר משה רבינו והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, דער קרבן פסח זאל זיין אפגעהיטן פונעם. צענטן טאג ביזן פערצנטן טאג זאל מען עס אפהיטן צו וואטשן אז ס'זאל נישט האבן קיין פעלער, ווייל אפשר היינט העסטו נישט באמערקן עפעס א פעלער און מארגן העסטו עס יא באמערקן, סאו פאר פיר גאנצע טעג דארף מען עס טשעקן פאר פעלערן, און ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים, נאך חצות ביז די שקיעה איז די זמן ווען די גאנץ כלל ישראל זאל שעכטן זייערע קרבן פסח, זאגט די הייליגע רש"י והיה לכם למשמרת, זהו לשון ביקור. אז מען דארף עס, די משמרת איז א לשון ביקור אז מען דארף עס טשעקן פאר פעלער, שטעון ביקור ממום ארבעה ימים קודם שחיטה, פיר טעג פארן שעכטן דארף מען עס שוין טשעקן פאר כוונות, סאו דאס איז, דאס גייט אן פאר פסח, פאר קרבן פסח לדורות אויך, נאר די חילוק פון פסח מצרים און פסח לדורות איז געווען אז מען האט עס שוין געדארפט מקדיש זיין פאר א קרבן, מען האט זיך שוין געדארפט אריין קאונטן א חבורה שוין שוין פונעם צענטן טאג אין חודש, סאו פרעגט רש י ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים, פארוואס האב איך טאקע געדארפט נעמען. דעם קרבן פסח פיר טעג פארדעם, פארוואס איז עס קען איך עס נישט טוהן אזוי ווי פסח לדורות אז איך אז איך בין עס מקדיש ממש פארן שעכטן, מה שלא ציווה כן בפסח דורות. ענטפערט רש י היה ר' מתיא בן חרש אומר, סאו א פשוט'ן תירוץ האב איך האט מיך ישראל אריינגעשיקט פון די חתם סופר, די חתם סופר זאגט אז וויבאלד די די מצריים פלעגן דעמאלטס האבן א יום טוב, אויך די ערשטע טאג פסח האבן זיי געהאט זייער יום טוב ווייל זיי האבן געדינט דעמאלטס למזל טלה, מילא וועגן דעם שטייט דאך אין גמרא אז מ'טאר נישט האנדלען מיט א גוי דריי טעג פאר זיין יום טוב ווייל מ'עט דאך נעמען זאכן וואס וואס ער האט מקדיש געווען פאר עבודה זרה, מילא וועגן דעם האבן זיי שוין געדארפט קויפן פיר טעג פארדעם, מ'האט שוין געדארפט מקדיש זיין פיר טעג פארדעם, אבער רש י ענטפערט אז היה ר' מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים, אזוי שטייט אין יחזקאל.

זיי האבן נישט געהאט קיין זכות עצמם, פארוואס איז ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, זיי האבן נישט געהאט קיין זכות עצמם, וואס לכבוד דעם זאלן זיי זוכה זיין צו ווערן אויסגעלייזט פון מצרים שנאמר, ווייל ס'שטייט דאך אין פסוק, ואת ערום ועריה, ביסט נאקעדיג פון מצוות, און וועגן דעם, ונתן להם שתי מצוות האט די אייבערשטער געגעבן צוויי מצוות פאר די אידישע קינדער, דם פסח און דם מילה, שמלו באותו הלילה, וואס דעמאלט, אלע אידן האבן זיך דעמאלטס געמל'עט, ווייל זיי האבן געשמעקט פונעם קרבן פון משה רבינו, ס'האט געשמעקט פון א ריח גן עדן, האט יעדער געוואלט האבן א קרבן פסח, מילא, א ערל קען דאך נישט מקריב זיין קיין קרבן פסח, איז זיך יעדער געגאנגען מל'ען. סאו לכבוד די צוויי מצוות, דם פסח און דם מילה האבן די אידן זוכה געווען צו קענען ארויסגיין פון מצרים, שנאמר ווי שטייט מתבוססת בדמיך אז די אידן האבן זיך אזוי ווי געדרייט אין זייערע בלוט אין דם פסח און דם מילה, סאו בשני דמים, סאו ואומר גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו, שטייט אין זכריה אז בזכות פונעם מילה און בזכות פון קרבן פסח, בזכות פון די בלוטן, זענען מיר אונז אויסגעלייזט געווארן פון מצרים, סאו לפי שהיו שטופין באלילים, סאו וויבאלד אונז זענען מיר געווען שטופין באלילים דארט אין מצרים, ס'הייסט אלדאו ר' אלעזר הקפר זאגט דארטן אין גמרא אז די אידן האבן דאך געהאט אנדערע זכותים, זיי האבן נישט זיי זענען נישט געווען נחשד פאר על העריות, זיי האבן נישט גערעדט קיין לשון הרע, זיי האבן זיך נישט געטוישט לא שינו את מלבושם, אבער דאך זיי האבן זיי דאך געדינט עבודה זרה, לפי שהיו שטופין באלילים אמר להם האט די אייבערשטער געזאגט פאר זיי משכו וקחו לכם, ציטס ענק אוועק פון די עבודה זרה און נעמטס דעם קרבן, משכו ידיכם מאלילים וקחו לכם צאן של מצוה, מילא האט עס געדארפט זיין פיר טעג פארדעם האט מען עס שוין געדארפט נעמען, ביקאוז די אייבערשטער האט נישט געוואלט אז מען זאל עוסק זיין מיט די מיט די והיה לכם למשמרת מען זאל טשעקן פאר פעלער נאך בשעת ווען מען דינט עבודה זרה, מילא וועגן דעם האט מען עס שוין געדארפט נעמען פיר טעג פארדעם.

אויף דעם אותו אויף דעם איין קרבן, סאו קענסט נישט זאגן א לשון רבים אויף ושחטו און א לשון יחיד אויף דעם איינציגע בהמה, סאו עס קוקט דאך אויס אביסל ווי זיי זאלן שעכטן איין קרבן, פרעגט רשי וכי כולן שוחטין, קען דען גאנץ כלל ישראל שעכטן איין קרבן, קען דען די גאנצע חבורה אפילו שעכטן איין קרבן, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו מינד טו סעי, אז לאמיר זאגן ס'דא אין די חבורה צוואנציג מענטשן, און זיי שטעלן איין שליח זאל עס שעכטן איז כאילו די אלע צוואנציג האבן עס געשחטן, זאגט הייליגער רשי קהל עדת ישראל האסטו דא דריי ריבויים, קהל עדת ישראל, וואס מיינט דאס? מכאן אמרו, פסחי ציבור נשחטין בשלש כיתות זה אחר זה, פסחי ציבור אין בית המקדש האט מען געשאכטן מיט דריי כיתות, נכנסה כת ראשונה ננעלו דלתות העזרה, און רשי ברענגט אראפ די שיטה אין גמרא, איך מיין אביי דארטן זאגט אז ס'האט זיך צוגעמאכט בדרך נס, און רבא זאגט אז ניין אז מ'האט זיך נישט פארלאזט אויף א נס, מ'האט געדארפט אליין צומאכן די דלתות העזרה. קיצור, דער רשי ברענגט אראפ אז די ערשטע כת איז אריינגעקומען, ס'האט זיך צוגעמאכט די דלתות העזרה, און דעמאלטס איז נאכדעם מיט די צווייטע כת אריינגעגאנגען, און נאכדעם די דריטע, סאו דאס איז איז מ'מרבה פון דעם קהל קהל ועדה וישראל זעה איך אז עס דארף זיין דריי כיתות בין הערבים ווען איז דאס? משש שעות ולמעלה פון נאך חצות ביז ביז ביז ביז די שקיעה די די זמן קרוי בין הערבים ווערט אנגערופן בין הערבים פארוואס עפעס הייסט עס טאקע אנגערופן בין הערבים שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב. די זון הייבט אן דעמאלטס אוועק אראפצוגיין אויף מערב זייט כדי אונטערצוגיין. סאו זאגט רש"י לשון בין הערבים נראה בעיני אז אותן שעות שבין עריבת היום לעריבת הלילה. ערבים גייט רש"י זאגן אינעם נעקסטן שורה אז ערב מיינט א לשון פון חושך, בין הערבים צווישן די צוויי טונקלקייטן. דאס איז צווישן די טונקלקייט פון בייטאג און צווישן די טונקלקייט פון ביינאכט. פארוואס? ועריבת היום בתחילת ז' שעות מכי ינטו צללי ערב, די טונקלקייט פון צופרי איז נאך חצות, ווען די זון הייבט אן אראפגיין אויף מערב זייט, דעמאלטס הייבט זיך אן ווערן א שאטן אויף מזרח זייט, ווייל אז די זון שיינט פון מערב איז דא קלאפט אראפ א שאטן פונעם בוים אדער פונעם מענטש אויף מזרח זייט, סאו דעמאלטס איז הייבט אן די טאג טונקלער ווערן ווייל ס'הייבט אן ווערן א שאטן אנלייק חצות ווען די זון איז אן טאפ און דעמאלטס איז נישטא קיין שאטן, און ועריבת הלילה איז מתחילת הלילה, ווען איז די טונקלקייט פון ביינאכט? ווען די נאכט הייבט זיך אן. סאו ערב, און ווי ווייס איך אז ערב איז בכלל א לשון טונקלקייט ווייל ערב לשון נשף וחושך, כמו ערבה כל שמחה, שטייט אין ישעיה אז די שמחה וועט פארטונקלט ווערן, בקיצור סאו בין הערבים איז צווישן די טונקלקייטן, צווישן די טונקלקייט פון צופרי ווען נאך חצות הייבט אן ווערן אביסל טונקעלער די טאג, און די זעלבע זאך איז ביינאכט אנפאנג נאכט איז אויך טונקל, מילא צווישן די צוויי טונקלקייטן דעמאלטס איז בין הערבים און דעמאלטס איז די מצוה צו שעכטן די קרבן פסח, איז דעמאלטס און יעצט קומט די נעקסטע מצוה, ס'קודם געווען די מצוה אז מ'דארף עס שעכטן. יעצט קומט די מצוה פון ולקחו מן הדם, מען דארף נעמען לקיחת הדם, קבלת הדם, און דאס דארף זיין מיט א כלי, מען קען עס נישט נעמען סתם אזוי מיט די הענט, און די נעקסטע מצוה איז ונתנו על שתי המזוזות, ווייל אין בית המקדש איז געווען נתינת הדם אויפן מזבח, אין מצרים איז דאך נישט געווען קיין מזבח, מילא איז געווען די מצוה אז מען זאל עס לייגן אויף די צוויי שוועלן פונעם טיר, און ועל המשקוף, דאס איז די שוועל פון אויבן. על הבתים אויף די הייזער אשר יאכלו אותו בהם, אין די הייזער וואס עטס וועטס עסן דעם קרבן פסח, אבער רשי וועט זאגן נישט דווקא וואו עטס וועטס עסן, ווייל עני הויז דארף מען עס לייגן דארט וואו מען קען וואוינען, נאר ס'דארף זיין דומה צו א הויז וואס מען קען עסן. שוין זעהט רשי, זאגט רשי, ולקחו מן הדם, זו, דאס איז די מצוות פון די מצוה פון קבלת הדם, יכול וואלט איך געקענט מיינען אז מען דארף מקבל זיין די דם מיט די הענט, אז מען קען עס מקבל זיין מיט די הענט, תלמוד לומר אשר בסף, שטייט אשר בסף אין פסוק, מיינט אז מען דארף עס נישט אין דעם פסוק. און עס שטייט אז אז ווען מען מאכט קבלת הדם אויפן קרבן פסח דארף עס זיין בסף מ דארף עס דארף זיין מיט א כלי המזוזות המה הזקופות אחת מכאן לפתח ואחת מכאן ווער וואס זענען די מזוזות דאס זענען די צוויי שוועלן איינס אויף רעכטס און איינס אויף לינקס וואס איז דער משקוף דעמאלטס דער משקוף איז הוא העליון די אויבערשטע שטיקל די אויבערשטע שוועל שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו פארוואס הייסט עס משקוף ווייל די ווייל די טיר קלאפט אן אויף דעם ווען מען שפארט עס צו און דאס איז לינטל בלעז. ולשון שקיפה, וואס מיינט שקיפה? משקוף, מיינט חבטה, קלאפן, כמו קול עלה נדף, אז די פסוק זאגט אז אפילו די א קול ווי א בלעטעלע קלאפט אריין אין בוים אדער קלאפט אריין אין א צווייטע בלעטל וועסטו דיך אויך דערשרעקן, אזא אזויפיל צרות וועסטו האבן, און דאס איז פשט אז דשקיף. אז ס'וועט קלאפן, אז די בלעטעלע וועט קלאפן, אז נדף איז א לשון פון שקיף, איים סארי, די תרגום טייטשט אויף נדף טייטשט ער דשקיף, סאו סאו בקיצור זעה איך אז אז די תרגום אראמיש איז דאך דומה צו צו זייער סימילער צו לשון קודש, מילא וועגן דעם אז די תרגום זאגט שקיף זעה איך אז שקיף משקוף מיינט קלאפן, נאכדעם האב איך א ווארט חבורה, איבעראל שטייט אין די תורה חבורה, א בייל, א קלאפ. טייטשט די תרגום אויף דעם משקופי זעה איך אז א קלאפ ווערט אנגערופן משקוף, סאו זעט זיך אז משקוף איז די אויבערשטע חלק פונעם טיר וואס די טיר קלאפט אריין אין דעם, סאו זאגט רשי ווייטער על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, סאו שפעטער שטייט והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, שפעטער שטייט אין די הייזער וואס עטס זענטס דארטן זאל זיין די בלוט, און דא שטייט די הייזער וואס עטס עסט דארטן, סאו וואס איז פשט? איז עס אין אלע הייזער ווי מען וואוינט אדער איז עס נאר די הויז ווי מען עסט די קרבן פסח? זאגט רשי ולא על משקוף ומזוזות שבבית התבן ובית הבקר, אז די פוינט פון דעם איז אז על הבתים אשר, אז דאס וואס שטייט שפעטער אשר אתם שם מוז זיין דומה צו די הויז וואס מען קען דארט עסן דעם קרבן פסח, אבער דאס קומט להוציא אז ס'זאל נישט זיין, אז מ'זאל נישט לייגן קיין בלוט על משקוף ומזוזות שבבית התבן ובית הבקר. דארטן ווי די סטארעדזש יוניטס, דארטן דארף מען נישט לייגן קיין בלוט, שאין דרין בתוכו, ס'מוז זיין דומה צו די הויז וואס מ'קען דארטן עסן דעם קרבן פסח, אבער ס'איז נישט, ס'מוז נישט זיין ליטערלי, מינינג אויב דו עסט ביי דיין שווער אדער ביי דיין טאטן, און דו גייסט נאכדעם אהיים שלאפן, דארפסטו שמירן אויף דיין הויז אויך, ווייל דאס איז דומה, ווייל דו קענסט דארטן עסן דעם קרבן פסח, ס'איז נישט קיין סטארעדזש יוניט. זאגט דער אייבערשטער ווייטער, ואכלו את הבשר, סאו ואכלו, דו זאלסט עסן, צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז את הבשר בלילה הזה, זאלסט עסן דעם קרבן פסח, א כזית, אין יענעם נאכט, ביינאכט. און ס'מוז זיין צלי אש, ס'מוז זיין געבראטן מיט א פייער, די צווייטע זאך וואס דו זאלסט עסן יענע נאכט איז ומצות, און דאס איז אן עקסטערע חיוב פאר זיך, אפילו עס איז נישט דא קיין קרבן פסח מוז מען עסן מצות, יעצט על מרורים יאכלו, ווען דו האסט קרבן פסח דעמאלטס זאלסטו עס מיט עסן מיט מרור, היינטיגע צייטן איז אבער מרור יא נאר א דרבנן ווייל די עצם דאורייתא צו עסן מרור פסח ביינאכט איז נאר ווען ס'איז דא בשר, סאו דארף מען לערנען אזוי, אזוי לייגט די רמב"ן אראפ דעם פסוק, ואכלו, די ווארט ואכלו גייט ארויף סיי אויף בשר און סיי אויף מצות. יעצט על מרורים יאכלו איז נאר אויב דו האסט בשר, וואס איז אנלייק פסח שני וואס ביי פסח שני שטייט על מצות ומרורים יאכלו, ווייל ביי פסח שני איז נישט דא קיין שום חיוב צו עסן מצות אויב האב איך נישט קיין קרבן פסח, אונז האמיר נישט יעצט קיין חיוב צו עסן מצות וויבאלד אונז שעכטן נישט קיין קרבן פסח, דעמאלטס איז יא על מצות ומרורים יאכלו, אבער דא האסטו עס אפגעטיילט ואכלו ומצות און נאכדעם האסטו א עקסטערע מצוה על מרורים יאכלו, אויב האסטו דעם קרבן פסח דארפסטו עסן דעם מרור אויך, זאגט די הייליגע רש"י את הבשר. ולא גידים ועצמות, דאס הייסט אז מען איז נישט יוצא ידי חובה פון קרבן פסח אויב מען עסט די גידים ועצמות, די ביינער, ומצות על מרורים, זאגט רש"י, על מרורים איז א לשון רבים, זאלסט זיך נישט טועה זיין אז עס מיינט עפעס א געוויסע מין בלעטל וואס דאס הייסט מרור, ניין ניין ניין, כל עשב מר נקרא מרור, עני ביטערע בלעטל, פארדעם איז עס א לשון רבים, ווייל עני בלעטל וואס איז מר, וואס איז זויער, מעגסטו עסן, קענסטו יוצא זיין ידי חובתו. און וציום לאכול מר, פארוואס עפעס האט טאקע דער אייבערשטער געהייסן עסן מרור פסח אויף די נאכט? נאר דאס איז זכר לוימררו את חייהם, אדער נאך א שיטה אז בשעת ווען מ'איז אין א גרויסע שמחה זאל מען נאך אלץ עסן עפעס ביטער זיך צו דערמאנען אז מ'איז אמאל געווען אין גלות און מ'זאל נישט צוקומען צו קיין זינד. סאו זאגט דער פסוק ווייטער אל תאכלו ממני נא. נאך א איסור איז דא אז מ'טאר עס נישט עסן האלבוועגס געבראטן. און אויך נאך א איסור איז דא אז ובשל מבושל במים, געקאכט אין וואסער טאר מען דאס אויך נישט עסן, מ'וועט שוין זען דעם פשט פון דעם. פארוואס? כי אם צלי אש, נאר אויב ס'איז געבראטן אין פייער, נאר דאמאלס מעגסטו עס עסן, און וויאזוי זאלט עטס עס בראטן? נישט נאר איין חלק, די חלק וואס עטס זאלט עסן, נאר ראשו, על כרעיו ועל קרבו, סיי די קאפ, סיי די פיס, און סיי די אינעווייניגסטע חלקים פונעם ערד. סאו קודם די פארוואס עפעס דארף זיין צלי אש, זאגט די ספר החינוך זאגט, אז די פשט פון די מצוה איז אז ס'זאל זיין א זכר אז אונז זעמער ארויסגעגאנגען משעבוד למלכות, און די סדר איז אז א מלך עסט צלי אש, אדער די חזקוני זאגט ווייל צלי איז פשוט בעסער אין טעם, מילא אז ס'איז בעסער אין טעם איז דא ווייניגער טשענסעס אז מ'זאל איבערלאזן, איז ווייניגער טשענסעס מ'זאל עובר זיין אויף נותר, ס'איז אויך פשוט א פראקטישע עצה, אין ארדער עס זאל נישט זיין קיין נותר מאך עס גוט געבראטן ווי די עולם זאל עס ליב האבן, אזוי וועט מען אויפעסן דאס גאנצע, כ'האב זייער הנאה געהאט פון דעם. און אויך נאך א פשט איז פארוואס ס'דארף זיין צלי אש אז גאנץ מצרים זאל שמעקן ווי די אידן זענען מקריב די זייערע קרבנות די די עבודה זרה פון די מצריים זאלן זיך אויפרעגן, און דאס איז אויך די פשט וואס מ'וועט שוין זעהן אז. מען דארף אז מען דארף פארוואס מ'האט געזען דא אין פסוק אז ראשו על כרעיו ועל קרבו אז מען דארף פארברענען די גאנצע זאך די גאנצע קרבן אז מען זאל זיך אנערקענען אז ס'איז א שעפעלע זיך ווייטער אויפצורעגן די מצריים. זאגט דער הייליגער רשי אל תאכלו ממנו נא וואס מיינט נא? שאינו צלוי כל צרכו א פלייש וואס איז נאר האלבוועגס געבראטן וקוראו נא בלשון ערבי אין דעם שפראך ווערט עס ווערט א זאך וואס איז האלבוועגס געקאכט ווערט אנגערופן נא. אבער פארשטייט זיך אז אינגאנצן רוי, וואס אלזא ביסט נישט מקיים, ביסט נישט מקיים די מצוה, ביסט נישט יוצא ידי חובתו אויב דו עסט א רויע שטיקל פלייש, אבער אויף א לאו ביסטו אויך נישט עובר, די לאו איז נאר אויב האסטו עס געגעסן האלבוועגס געבראטן, ובשל מבושל, סאו זאלסט נישט מיינען אז בשל מבושל יא, וואס הייסט אל תאכלו ממנו נא, אבער ובשל מבושל במים מעגסטו יא עסן, ניין ניין זאלסט זיך נישט טועה זיין, נאר די ובשל מבושל איז ווייטער אויף די אזהרה, כל זה באזהרת אל תאכלו, אל תאכלו, וואס זאלסטו נישט עסן? זאלסט נישט עסן האלבוועגס געבראטן, זאלסט נישט עסן געקאכט אין וואסער, און אזוי ווייטער. און שטייט ווייטער אין פסוק אז מ'זאל נישט עסן געקאכט במים. מנין לשאר משקה, ווי ווייס איך אויב מ'קאכט דעם פלייש אין א אנדערע משקה אז מ'מעג עס יא עסן און מ'איז יא יוצא? תלמוד לומר ובשל מבושל מכל מקום, עני וועג וויאזוי דו קאכסט עס, און איינע פון די וועגן איז במים. אבער פארשטייט זיך אויב קאכסט עס אין א אנדערע משקה איז עס אויך נישט קיין כשר'ע קרבן פסח, דו ביסט אויך עובר, כי אם צלי אש. סאו למעלה, פריער אין פסוק ח' שטייט ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, דא שטייט נאכאמאל כי אם צלי אש, וואס עפעס פעלט אויס צו שרייבן צוויי מאל, זאגט רש י למעלה די ערשטע מאל וואס עס שטייט כי אם צלי אש איז גזר עליו במצות עשה, אז מען איז עובר אויף א עשה אויב מען עסט עס נישט געבראטן, וכאן דעם נעקסטן פסוק פסוק ט' איז הוסיף עליו לא תעשה אז אויב א מענטש עסט עס וואס איז נישט צלי אש איז ער עובר אויכעט אויף א לא תעשה, ס'הייסט אויב איינער עסט. די קרבן פסח וואס איז נישט געבראטן, איז ער עובר סיי אויף א עשה און סיי אויף א לא תעשה, ס'איז אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש, סאו ראשו על כרעיו, ס'הייסט צולהו כולו כאחד, עם ראשו ועם כרעיו ועם קרבו, מ'דארף עס פארברענען, מ'דארף עס בראטן מיט אלע אברים, מיט די קאפ, מיט די מיט די געדערים, מיט די פיס, מעיו בני מעיו, אויף בני מעיו האט מען דאך געדארפט קודם ארויסנעמען פונעם בהמה און עס אויסרייניגן, ארויסנעמען די זאכן די טרייפענע חלקים, און נאכדעם הערשט האט מען עס געקענט בראטן, נאר נותן לתוכו אחר הדחתן, נאכדעם וואס מ'קלינט עס אויס, מ'רייניגט אויס פון אינעווייניג שטעק איך ארויף, אויכעט אויף דעם שפיד, אויף דעם שפיז, מיט וואס מען האט עס געשחט'ן שטעק איך אויכעט ארויף די איבעריגע חלקים, באט בקיצור איך לייג עס אריין אינעם פייער גאנצערהייט ווען אלע חלקים וואס מען וואס מען פארברענט זאל זיין אויפן זעלבן שפיז, ולשון על קרבו איז כלשון על צבאותם וואס הייסט על קרבו? מיינט נישט אויף, נאר עס מיינט מיט, יא, ווען עס מען דארף פארברענען דעם קאפ מיט דעם און מיט דעם, סאו די זעלבע זאך ווי ס'שטייט דארטן על צבאותם האט רש י געזאגט דארטן אויפן פלאץ אז על צבאותם אז אסאך מאל ווען ס'שטייט די ווארט על איז עס במקום א בית, סאו דארט מיינט עס אויכעט כמו בצבאותם. און אויכעט איז וואס איז פשט דארטן פון בצבאותם אז גאנץ כלל ישראל וועט ארויסגיין און ס'וועט קיינער נישט פארפעלן. אף זה אויכעט דא ווען ס'שטייט ראשו על כרעיו איז כמות שהוא, כל בשרו משלם אז מ'דארף פארברענען דעם גאנצן קרבן וועגן דעם שטייט על צו סיגנעלן די זעלבע זאך וואס ס'מיינט על צבאותם וואס דארטן מיינט עס בצבאותם אבער אז יעדער זאל ארויסגיין זעלבע זאך דא איז על צבאותם מיינט על כרעיו מיינט בכרעיו. נאר ס'מיינט אויכעט אז מ'זאל נישט אויסלאזן קיין שום חלק, די גאנצע בהמה זאל מען פארבראטן. זאגט ווייטער די תורה אז ולא תותירו ממנו עד בוקר מ'זאל פון דעם נישט איבערלאזן, אז ביסט עובר אויף א לא תעשה אויב ביסטו לאזטו איבער א חלק פון דעם פון דעם קרבן פסח ביז צופרי, אבער עס איז א לאו הניתק לעשה האסטו א אויסוועג, אז וואס אז והנותר ממנו עד בוקר אויב האסט עס יא איבערגעלאזט ביז צופרי איז באש תשרופו קען מען עס פארברענען אזוי ווי מ'דארף פארברענען אלע נותר פון קדשים. פארשטייט זיך מען טאר עס נישט פארברענען אין יום טוב, סאו מ'וועט שוין שוין זען רשי, די סיבה פארוואס מ'דארף עס פארברענען ס'זאל נישט צוקומען צו די לידי בזיון אז עס לאזן ארום ארום וואלגערן אינדערהיים וועט זיך עס קומען אז וועסט עס ווארפן צום כלב אדער אדער מ'וועט זיך נישט אויפפירן בדרך כבוד ממילא מ'דארף מען דארף מען פארברענען נותר פון קדשים זאגט רשי והנותר ממנו עד בוקר, לכאורה איז דער עד בוקר איבעריג פארוואס ווייל ס'וואלט געגעבן וואס שטייט אין פסוק ולא תותירו ממנו עד בוקר און והנותר ממנו ווייזט עס ארויף ווי וואס עפעס פעלט אויס נאכאמאל צו זאגן דעם עד בוקר. האב איך א דרש, מה תלמוד לומר עד בוקר פעם שנייה, וואס עפעס פעלט מיר אויס צו זאגן פעם שנייה די עד בוקר, ליתן בוקר על בוקר, שהבוקר משמעו בשעת נץ החמה, צו צו אז כ'האב דא צוויי זמנים, ליתן בוקר על בוקר, כ'וועל האבן צוויי זמנים, די ערשטע זמן איז נץ החמה, וואס שהבוקר משמעו בשעת נץ החמה. די צו די שפעטערע חלק אין טאג וואס דעמאלטס איז מען עובר אויב מ'האט עס איבערגעלאזט נאך די נץ איז מען עובר אויף אויף נותר אבער ובא הכתוב להקדים נאך א עד בוקר שאסור באכילה מעלות השחר איז דא א פריערדיגע זמן וואס דעמאלטס איז מען שוין עובר דעמאלטס טאר מען עס שוין נישט עסן מיינט אז ס'איז דא א פיריעד פון די עלות ביז די נץ טאר מען עס נישט עסן אבער דעמאלטס ביסטו נאכנישט עובר אויף נותר דו ביסט ערשט עובר אויף נותר הערשט נאכן הערשט נאכן נץ זהו לפי משמעו. אבער ועוד מדרש אחר, דאס איז די ערשטע פשט, די צווייטע פשט זאגט רש י אז לימד שאינו נשרף ביום טוב אלא ממחרת, דאס איז די לימוד אז אז מען פארברענט עס נישט אום יום טוב נאר מען פארברענט עס חול המועד צופרי, וכך תדרשנו, אזוי קען מען עס דרש'נען, הנותר ממנו בבוקר ראשון, איינער וואס לאזט עס איבער בבוקר ראשון ס'הייסט פסח צופרי נאך די סדר עד בוקר שני, און און עד בוקר שני תעמוד ותשרפנו, זאלסט עס האלטן ביז די נעקסטן בוקר, ביז די צופרי פון. פון חול המועד און דעמאלטס הערשט זאלסטו עס צוברענען ווייל פארברענען קדשים טאר מען קדשים טאר מען נישט פארברענען ביינאכט ממילא וועגן דעם האב איך עס געדארפט האלטן פאר נאך א טאג סאו די ערשטע עד בוקר איז אז אויפן ערשטן אויפן ערשטן חלק אויב האסט עס איבערגעלאזט ביז פסח צופרי אויב האסט עס איבערגעלאזט ביז פסח צופרי איז דיין עצה אז זאלסט ווארטן ביז חול המועד צופרי און עס הערשט דעמאלטס פארברענען וככה תאכלו אותו און אזוי זאגט די אייבערשטער ווייטער פאר משה. אזוי זאל מען עסן דעם קרבן פסח, און אותו קען מען מדייק זיין אז נאר דעם קרבן פון פסח מצרים, ווייל די ענינים וואס גייט שטיין אין פסוק י א גייט נישט אן אויף היינטיגע צייטן אויך, וויאזוי זאל מען עס עסן, מתניכם חגורים, ענקערע גייטלעך זאלן זיין טייט אנגעבינדן נעליכם ברגליכם ענקערע שיך זאלן זיין אויף ענקערע פיס ומקלכם בידכם, און ענקערע שטעקענעס זאלן זיין אין ענקערע הענט, סאו נישט ממש ליטערעלי, מען מוז נישט זיין זיצן ביים סדר מיט א טייטן גארטל, נאר די פוינט איז אז ס'זאל זיין רעדי, ווי רשי וועט זאגן, מזומנים לדרך, מען זאל זיין גרייט ארויסצוגיין. אזוי ווי דער ישמח משה פלעגט האבן ביים טיר אייביג א שיינע בעקיטשע מיט א שטעקן און שבת'דיגע קליידער, כדי אויב משיח זאל קומען זאל ער זיין רעדי און גלייך ארויסגיין, און ואכלתם אותו זאגט די פסוק ווייטער דו זאלסט עס עסן בחיפזון, זאלסט עסן פלינק און שנעל, און פסח הוא, פארוואס דארף איך עס עסן פלינק און שנעל? ווייל פסח הוא, די גאנצע סיבה פארוואס איך עס דעם קרבן פסח איז דאך נאר וועגן די אייבשטער האט איבערגעהיפט אלע טירן, ממילא לה' טו איך עסן דעם קרבן פסח אויך די זעלבע וועג וויאזוי די אייבשטער האט אונז געראטעוועט אז ער האט שנעל בחיפזון איבערגעהיפט די מצרים, זאגט די הייליגע רשי מתניכם חגורים, דאס הייסט מזומנים לדרך, אז מען דארף נישט ממש זיין ליטערלי אנגעטון ממש מיט די שיך, נאר עס זאל זיין גרייט עט ע מאמענטס נאטיס ווען מיר באקומען דעם נאטיס אז מען גייט ארויס פון מצרים, זאלט עטס ארויס גיין, אויך זאלט עטס ווייזן אז עטס זענטס בוטח בהשם אז די אייבערשטער גייט אונז זיכער ארויסלייזן פון גלות, זאגט די פסוק, איז געשטאנען אין פסוק בחיפזון, לשון בהלה ומהירות אז מען זאל עסן דעם קרבן פסח פלינק און שנעל, כמו עס שטייט דארט אין פסוק אין שמואל, ויהי דוד נחפז ללכת. דוד האט זיך מורא'דיג שנעל געיאגט צו אנטלויפן פון שאול, אדער שטייט דארטן אשר השליכו ארם בחפזם אז ווען די אייבערשטער וועט פארטרייבן די די מענטשן פון ארם וועלן זיי איבערלאזן א זיי וועלן אוועקווארפן אלע זייערע חפצים בחיפזון מיט אזא פלינקקייט, סאו זעה איך אז די חיפזון מיינט אז מען דארף עס עסן מיט א בהלה, שנעל, פונקט אזוי פארוואס דארף איך עס עסן שנעל? וועגן פסח הוא לה', הקרבן קרוי פסח על שם הדילוג והפסיחה, די גאנצע קרבן פסח איז הייסט דאך פסח ווייל די אייבערשטער האט איבערגעהיפט די טירן פון די אידן און נישט געהארגעט די אידן נאר די בכורי מצרים שהקדוש ברוך הוא היה מדלג בתי ישראל מבין בתי מצרים וקופץ ממצרי למצרי ער האט געדזשאמפט פון איין מצרי צום צווייטן מצרי אים יא צו הרג'נען אבער וישראל אמצעי נמלט די ישראל וואס איז געווען צווישן די צוויי מצריים איז יא געראטעוועט געווארן וועגן דעם פירט די פסוק אויס לה' אז ואתם עשו כל עבודותיו לשם שמים זאלט עטץ טון דאס זעלביגע לשם שמים א דרך דילוג וקפיצה זאלט עטץ עס עסן שנעל אויפן זעלבן סמך פארוואס די פארוואס די קרבן הייסט פסח טו ביגין וויט, זכר לשמו שקרוי פסח. און ווי זאגט רשי וגם פשקא, די ווארט פשקא איז א א א בלעז ווארט, און עס מיינט לשון פסיעה, טרעטן, סאו פשקא איז זייער סימילער צו די ווארט פסח. סאו זעה איך פון דעם אז אפילו אין א ענגלישע ווארט, די שורש ווארט פון פסח איז טרעטן און איבערהיפן. סאו בקיצור, פסח הוא, פארוואס דארף איך עס עסן בחיפזון וועגן פסח הוא, די גאנצע סיבה פארוואס ס'הייסט פסח איז נאר ווייל די אייבערשטער האט מדלג געווען און געראטעוועט די אידן, ממילא לה', טוה דיין עבודה אויך לה' אויפן זעלבן מהלך, און דו היפ אויך איבער, מיינענדיג בחיפזון אז זאלסט עס עסן שנעל און פלינק, פסח הוא לה', האמיר שוין געלערנט, זאגט די הייליגע פסוק י"ב, ועברתי בארץ מצרים זאגט דער באשעפער איך וועל אריבערגיין אין ארץ מצרים, אזוי ווי א מלך וואס גייט אריבער אין א שטאט בלילה הזה אין יענעם נאכט, ס'הייסט ליל ט"ו, פסח אויף דער נאכט, און והכיתי כל בכור בארץ מצרים און איך וועל שלאגן אלע בכורים בארץ מצרים נישט קיין חילוק צי ער איז א מצרי צי ער איז פון א אנדערע לאנד אבער אויב געפינט ער זיך אין ארץ מצרים און ער איז א בכור וועט ער שטארבן מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים און מיט אלע זייערע באשעפערס מיט אלע זייערע אפגעטער וועל איך מאכן וואונדער און דינים און אני השם רשי זאגט אז דער אני השם מיינט אז איך אליינס אן א שליח, אבער די תרגום יונתן וויל זאגן אז ובכל אלקי מצרים אעשה שפטים וויבאלד איך וועל טוהן שפטים מיט אלע מיט אלע אפגעטער פון מצרים איז אני השם וועט זיין ניכר אז איך בין די איינציגסטע באשעפער אויף די וועלט, זאגט דער הייליגער רשי ועברתי וואס איך וועל אריבער גיין? יא, כמלך העובר ממקום למקום אזוי ווי א מלך וואס גייט אריבער פון איין פלאץ צום צווייטן האט ער נישט קיין שום אבסטיקלס ווייל די וועגן זענען פאר אים אפן ער גייט אריבער ער שטעלט זיך נישט אפ אינמיטן וועג צו נעמען געז אלעס איז פארט פאר אים כשורה ס'פארט ווי א קאנוואוי. און ער דארף זיך אין ערגעץ נישט אפשטעלן, די זעלבע זאך איז ובהעברה אחת וברגע אחד כולן לוקין די זעלבע זאך די אייבערשטער ווען ער קומט אין מצרים קען ער אין איין רגע אויסהארגענען יעדעם איינעם אויף די זעלבע וועג ווי אזוי א מלך בשר ודם כביכול גייט אריבער אין א לאנד וואס ער דארף זיך נישט אפשטעלן אין ערגעץ זאגט די הייליגע רשי כל בכור בארץ מצרים לכאורה די ווארט בארץ מצרים איז איבריג ווייל ס'וואלט גענוג געווען אז ס'שטייט כל בכור מצרים, נאר איז די דרש פון די בארץ אז אף בכורות אחרים והם במצרים אפילו ס'קומען בכורים פון א אנדער לאנד און זיי געפונען זיך פער צופאל יעצט אין מצרים זענען זיי אויך געשטארבן, פרעגט רשי מנין אף בכורי מצרים שבמקומות אחרים, די, כ'פארשטיי זייער גוט אז א פרעמדער וואס איז געקומען אין מצרים איז אויך געשטארבן, ווי ווייס איך אבער א בכור וואס איז שטאמט פון מצרים, א מצרי וואס איז געווען פער צופאל יעצט אין ארץ ישראל אדער אדערווייז, וויאזוי ווייס איך אז ער איז אויך געשטארבן פסח אויף די נאכט, תלמוד לומר שטייט אין תהלים למכה מצרים בבכוריהם. סאו מיינט דאס מכל מקום עני פלאץ ווי דער מצרי איז געווען נישט קיין חילוק ווי ער איז געווען איז ער געשטארבן איז געשטאנען אין פסוק מאדם ועד בהמה זאגט רשי אז דאס איז א סיקווענס מי שהתחיל בעבירה ממנו מתחילין הפורענות ווייל די מצריים האבן דאך אויכעט געהאט די זייער זייער עוונות האבן דאך אינקלודעט די די די עוונות וואס די דור המבול האט געהאט זענען געווען שטופים בזימה און זייער מעסטל האט זיך יעצט איבערגעפילט מילא זענען זיי אויך נענש געווארן אויף דעם סאו מילא גיי איך קוקן ווער ס'האט געזינדיגט קודם סאו ביי דור המבול זענען די בהמות האבן די בהמות אויכעט געזינדיגט און אזוי אויך אין מצרים אבער ווער האט אנגעהויבן מיט די עבירה איז געווען דער אדם מילא וועגן דעם האט ער באקומען קודם די שטראף ובכל אלקי מצרים סאו האסט דאך שוין געזאגט אז די שעפעלעך זענען געשטארבן האסט דאך געזאגט ועד בהמה ועד בכורי מצרים זענען געשטארבן וואס מיינסטו וואס קומסטו צוצולייגן ובכל אלקי מצרים זאגט רשי דאס זענען די צלמים וואס זענען געמאכט פון עץ די וואס זענען געמאכט פון עץ נרקבת זענען געווארן פארשימלט און של מתכות די וואס זענען געווארן געמאכט פון אייזן איז נמסת איז געווארן צו איז צולאזט געווארן און ונתכת לארץ איז איז עס צורינען געווארן אויף דער ערד, סאו האסטו דא סיי די בהמות און סיי אויך זייערע צלמים פון עץ און און אייזן, אעשה שפטים אני ה', זאגט רשי אני ה' מיינט אני בעצמי ולא על ידי שליח, און והיה הדם לכם זאגט די פסוק ווייטער. און איך וועל ארום גיין דעמאלטס אין מצרים אויסהרג'נען אלע אלע בכורים, והיה הדם לכם, די בלוט וואס ענק גייען שמירן אויף די משקוף און אויף די מזוזות, זאל זיין לכם פאר ענק פאר א צייכן לאות על הבתים אשר אתם שם, אויף די הייזער וואס עטס זענטס דארט, מינינג טו סעי נישט דווקא דארטן ווי דו עסט דעם קרבן פסח, נאר עניוועיר ווי דו ביסט דארטן, און וראיתי את הדם, און איך וועל זען די זכות פון די מצוה וואס וואס די דם רעפרעזענט, די דם מילה און די דם פסח, ופסחתי עליכם, דורך די זכות פון די מצוה וועל איך ענק איבערהיפן, און ולא יהיה בכם נגף, ס'וועט נישט זיין ביי ענק קיין מכה למשחית, ענק צו משחית זיין, בהכותי, בשעת ווען איך שלאג די בכורים פון ארץ מצרים. זאגט דער הייליגער רש י והיה הדם לכם לאות, וואס איז דער לכם? לכם לאות ולא לאחרים לאות, פאר ענק וועט עס זיין א צייכן, ס'הייסט אפילו ווען א מצרי וואלט ווען געלייגט בלוט אויפן טיר וואלט עס אים גארנישט געהאלפן, און מכאן וויבאלד די פוינט איז נישט אז מען זאל זען בלוט אז ס'זאל מען זאל שפירן שמירן בלוט ווייל ווייל ווייל אפילו ווען א מצרי שמירט איז עס העלפט אים עס נישט איז מכאן לערן איך ארויס פון דא שלא נתנו הדם אלא מבפנים איז גענוג געווען אז א איד האט געקענט שמירן די בלוט פון אינעווייניג פון די הויז ווייל די פוינט איז נישט געווען אז מען זאל עס זען, די פוינט איז געווען אז דער איד לייגט עס, און די אייבערשטער זעט נישט די בלוט ווייל די אייבערשטער איז מלא כל הארץ כבודו, ער קען זען אינעווייניג פון און פון אינדערויסן עלייק, נאר די פוינט איז געווען אז די איד זאל מקריב זיין דעם קרבן ער זאל האבן די זכותים פון די מצוה. איז וראיתי את הדם זאגט רש י הכל גלוי לפניו, לכאורה וראיתי את הדם די אייבערשטער דארף דען צוקומען צו זען בלוט אין ארדער צו וויסן אז דא וואוינט א איד, הכל גלוי לפניו אלעס איז דאך.

ואחוס עליכון איך וועל שוינען אויף ענק, סאו זאגט רשי די ערשטע פשט, אז וחמלתי, אז ופסחתי מיינט נישט איבערגעהיפט אזוי ווי אונז ווייסן, דאס איז צווייטע פשט פון רשי, ערשטע פשט פון רשי איז וחמלתי, איך וועל ענק שוינען, ודומה לו שטייט אין פסוק אין ישעיה, פסוח והמליט, אז די אייבערשטער האט רחמנות אויף די אידן, מילא וועגן דעם ראטעוועט ער זיי, ואני אומר זאגט אבער רשי ניין, אז כל פסיחה, לשון דילוג וקפיצה, עס מיינט נישט, געשוינט, נאר ס'מיינט איבערגעהיפט, אזוי ווי אונז ווייסן ופסחתי, מדלג היה מבתי ישראל לבתי מצרים, די אייבערשטער האט איבערגעהיפט די אידישע הייזער און ער איז נאר געגאנגען צו די מצרים די מצרים'ס הייזער שהיו שרוים זה בתוך זה, ווייל מ'האט דאך געוואוינט אין א סיטי, איין הויז איז געווען א מצרי און די נעקסטע הויז איז געווען א איד, האט די אייבערשטער געדארפט איבערהיפן די אידישע הייזער, וכן פוסחים על שתי הסעיפים, שטייט דארט אין מלכים אז אז ווילאנג אז אליהו הנביא זאגט דארטן פאר די עובדי עבודה זרה, ווילאנג וועט עטס אריבערהיפן צווישן די צוויי מחשבות, צי די אייבערשטער איז באשעפער צי ענקער עבודה זרה איז באשעפער, איז זע איך אז די פוסחים איז אריבערהיפן, און וכן כל הפסחים, און זאגט רש י אלע הינקעדיגע, א פסח איז דאך א הינקעדיגער, סאו אלע הינקעדיגע הולכים כקופצים קוקן אויס ווי זיי היפן איבער ווייל זיי לימפן אזוי ווי, און וכן אויך די ערשטע ראיה וואס רש י האט געברענגט אויף די פשט אז ס'מיינט וחמלתי איך וועל ענק שוינען האט ער געזאגט פסוח והמליט מיינט אז די אייבערשטער האט רחמנות אויף ענק, און ער היט ענק אפ, סאו לכאורה האסט דאך דא א פסוק אדערווייז וואס רשי וויל דא זאגן ניין, אז וכן פסוח והמליט די פסוק וואס כ'האב פריער געזאגט אז ס'מיינט שוינען קען איך אויכעט אריינטייטשן אז ס'מיינט איבערהיפן פארוואס ווייל מדלגו וממלטו מבין המומתים די אייבערשטער טוט איבערהיפן די אידן והמליט און דורך דעם ראטעוועט ער זיי אז ער מאכט אז די מלאך המוות זאל זיי איבערהיפן ער זאל זיי נישט הרג'נען און ולא יהיה בכם נגף זאגט רשי אבל הווה הוא במצרים. ווייל לכאורה האסט דאך יעצט געזאגט אז ופסחתי עליכם איך וועל ענק איבערהיפן, וואס עפעס פעלט אויס נאכאמאל צו זאגן ולא יהיה בכם נגף אז ס'וועט נישט זיין ביי ענק קיין מכה? האסט דאך יעצט געזאגט וועסט אונז אויסלאזן? ניין, ולא יהיה בכם נגף מיינט צו דרוקן אז אבל הווה הוא במצרים אז די נגף וועט יא זיין אין מצרים, הרי, שהיה מצרי בביתו של ישראל יכול ימלט, וואלסט געוואלט מיינען אז אויב א מצרי איז אין די הויז פון א איד וועט ער געראטעוועט ווערן, פארוואס ווייל ס'האט צו טון מיט די הויז, ופסחתי איך וועל איבערהיפן דעם הויז, מילא אז דו היפסט איבער דעם הויז וועט זיך א מצרי קענען ראטעווען ווען ער לויפט אריין אין א איד'ס הויז, תלמוד לומר ולא יהיה בכם נגף, אין ענק וועט נישט זיין די נגף, אבער דער נגף וועט זיין פרעזענט אין מצרים, אז אפילו ס'איז אין ענקער הויז דא א מצרי וועט עס יא, וועט דער מלאך המשחית עס יא קומען הארגענען, אבל הווה במצרים שבבתיכם, ס'וועט יא זיין אין די מצרים וואס זענען אין ענקער הויז. די זעלבע זאך פארקערט, אז הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי, אויב א איד איז געגאנגען אין די הויז פון א מצרי, וואס אין דעם הויז פון א מצרי איז נישט דא אנגעשמירט קיין בלוט אויף די שוועלן, שומע אני וואלט איך געוואלט מיינען אז אני ילקה כמותו, זאל דער איד ווערן, שומע אני אז ילקה כמותו דער איד זאל ווערן געקלאפט פונקט אזוי ווי די מצרי, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט נישט איבערגעהיפט יענע הויז, תלמוד לומר ולא יהיה בכם נגף, סאו עס איז געווען דא א צוויי זייטיגע זאך, די ערשטע זאך איז געווען אז ופסחתי איך וועל איבערהיפן ענקערע הייזער, און יעצט נאך א נאך א דיטעיל אז ולא יהיה בכם נגף, אז איך וועל טאקע איבערהיפן ענקערע הייזער, אבער אויב אין די ענקערע הויז איז דא א מצרי וועט ער געשלאגן ווערן. און די זעלבע זאך פארקערט, אז ופסחתי עליכם, איך וועל איבערהיפן ענקערע הייזער, און די מצרי'ס הויז וועל איך נישט איבערהיפן, אבער ולא יהיה בכם נגף, אפילו איך וועל נישט איבערהיפן די מצרי'ס הויז וועסטו נאך אלץ געראטעוועט ווערן. זאגט די פסוק ווייטער והיה היום הזה, סאו וויבאלד איך האב דיך געבעטן אז דו זאלסט דאס טון לפסח מצרים, ווייל אין פסח מצרים איז געווען נאך א זאך, אז מען האט געדארפט האבן די מצוות אין ארדער אויסגעלייזט צו ווערן, מען האט געדארפט האבן די דם פסח און דם מילה, מען האט עס געדארפט ארויפשמירן אויף די משקוף, אבער איך וויל אז לדורות זאלסטו אויכעט געדענקען די נס פון יציאת מצרים, און והיה היום הזה דער טאג, וואס הייסט די קומענדיגע טאג, פסח ביינאכט וועסטו עסן, וועסטו עסן דעם קרבן פסח, והיום הזה דער טאג נאכדעם, נאכן עסן דעם קרבן פסח, זאל זיין לכם לזיכרון, א געדענקעניש, און וחגותם אותו און איר זאלט עס פראווענען, חג לה' דורכן מקריב זיין דעם קרבן חגיגה לדורותיכם, און חוקת עולם תחגוהו, דאס הייסט לדורותיכם וואלט איך ווען געקענט מיינען לדורותיכם פאר צוויי דורות, איי צוויי דורות נאך נאך יציאת מצרים, זאגט דער פסוק ניין חוקת עולם תחגוהו אז ס'זאל זיין א שטענדיגע מנהג לעולם ועד אז מ'פראוועט דעם טאג נאך נאך פסח ביינאכט, זאגט די הייליגע רשי לזיכרון לדורות, לזיכרון מיינט לדורות. וחגותם אותו יום שהוא לך לזיכרון אתם חוגגו, סאו וועלכע טאג רעדט מען דא? וועלכע טאג דארף מען מקריב זיין דעם קרבן חגיגה? דעם טאג וואס איז פאר דיר א זיכרון, דעמאלטס זאלסטו עס מאכן, דעמאלטס זאלסטו מאכן דיין חגיגה, אבער ועדיין לא שמענו איזהו יום הזיכרון, וועלכע טאג איז די יום הזיכרון? איז עס דער צענטער טאג אין חודש? איז עס דער טאג וואס מען שעכט די קרבן פסח? איז עס די איז עס ליל ט"ו ווען מען עסט די קרבן פסח? איז עס דער נעקסטער צופרי? איז עס שביעי של פסח? ווען ווען פונקטליך איז דער יום הזיכרון? תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין א שפעטערע פסוק אז זכור את היום הזה אשר יצאתם אז מען זאל עס געדענקען דעם טאג וואס איך האב ענק ארויסגענומען פון מצרים זעה איך אז די זכירה יום הזיכרון איז דער טאג וואס מען נעמט דיך ארויס פון מצרים סאו למדנו לערן איך ארויס פון דעם אז שיום היציאה הוא יום של זיכרון די טאג וואס מען נעמט ארויס די אידן פון מצרים איז דער יום הזיכרון.

איז די ממחרת הפסח יצאו, און איך ווייס דאך אז ממחרת הפסח איז די יום הזיכרון, ממילא דאס אז שטייט דא אין פסוק אז והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לה' מ'דארף מקריב זיין א קרבן חגיגה, איז די צופרי נאכן עסן דעם קרבן פסח, זאגט די הייליגע רשי לדורותיכם, סאו פון דעם ווארט לדורותיכם וואלט איך שומע אני מיעוט דורות שניים פארוואס? ווייל לדורותיכם איז א לשון רבים, א לשון רבים מינימום פון לשון רבים איז צוויי, און תפסת מרובה לא תפסת, נעם נישט מער, אויב דו קענסט דיך אפשטעלן ביי צוויי, גיי איך נישט גיין מער. סאו ווי ווייס איך אז מען דארף עס מאכן לעולם ועד ביזן היינטיגן טאג אויכעט? תלמוד לומר, וועגן דעם שטייט אין די קומענדיגע פאר ווערטער חוקת עולם תחגוהו אז מען זאל דאס האלטן פאר א שטענדיגער מנהג. יעצט אויב וואלט ווען נאר געשטאנען חוקת עולם תחגוהו און ס'וואלט נישט געשטאנען לדורותם לדורותיכם וואלט דאך ווען געמיינט אז נאר דער דור פון מצרים, נאר זיי, ווי לאנג זיי לעבן דארפן זיי מקריב זיין דעם קרבן פסח, אבער שפעטערע דורות שוין נישט. דעם דארף שטיין סיי לדורותיכם און און סיי חוקת עולם, סאו פירט די פסוק אויס אז שבעת ימים מצות תאכלו, זיבן טעג זאל מען עסן מצות, ווייל בעצם מצות, ס'קען דאך זיין סתם אזוי רענדאם, איין טאג דעסיידסטו דו ווילסט עסן מצות, עט דאך נישט זיין ניכר אז היינט איז פסח מילא אבער מאך איך, אויב מאך איך עס פאר זיבן טעג, עט דאך עס יא זיין ניכר אז דו טוסט עס ספעציעל צו סעלעברעיטן עפעס, וועגן דעם האט די אייבערשטער געזאגט מ'זאל עסן זיבן טעג מצות אפילו די עצם נס איז נאר געווען דעם ערשטן טאג. שפעטער וועט זיין אויך שביעי של פסח וואס דאס קומט קומט מען סעלעברעיטן די די די די קריעת ים סוף, אבער בעצם די זיבן טעג עסן מצות איז נאר אז עס זאל זיין ניכר אז מען עסט דא מצות פאר א סיבה, אך ביום הראשון, דעם יום הראשון וואס הייסט ערב פסח א טאג פאר די זיבן טעג הייבט זיך אן איז תשביתו שאור מבתיכם מען זאל יעצט אויסרייניגן אלע חמץ פון ענקערע הייזער, פארוואס? ווייל פארוואס טאר מען נישט האבן קיין חמץ? פארוואס? ווייל עס מוז זיין א שמירה כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא, איינער וואס עסט אין די גאנצע זיבן טעג חמץ באקומט ער דאך א עונש כרת. סאו מילא, מילא מיום הראשון עד יום השביעי, פון די, פונעם ערשטן טאג ביזן זיבנטן טאג, איז אויב עסט מען חמץ איז איז דאך דא א עונש כרת, מילא וועגן דעם בעט איך דיך אז א טאג פאר דעם, ביום הראשון מיינט א טאג פאר די זיבן טעג, וואס הייסט יום י ד, ערב פסח זאלסטו אויסרייניגן אלע, זאלסטו אוועקנעמען אלע חמץ פון שטוב, זאגט די הייליגע רשי שבעת ימים, מיינט שטיינא של ימים, א געזיבעטלעכץ פון טעג אזוי ווי מיר האבן געזען אפאר טעג צוריק אין רש י. שבעת ימים מצות תאכלו ובמקום אחר הוא אומר ששת ימים תאכל מצות. סאו, שבעת, רשי וויל דא צוקומען צו א פוינט אז ס'איז נישט קיין חיוב צו עסן מצות די איבעריגע טעג, נאר די ערשטע נאכט פון פסח איז דא א חיוב צו עסן מצות, די איבעריגע טעג איז נאר א רשות. סאו ווי גיי איך דאס געוואר ווערן? ווייל לכאורה דא אין פסוק שטייט דאך קלאר שבעת ימים מצות תאכלו אז דו זאלסט עסן מצה פאר גאנצע זיבן טעג, נאר וויבאלד ס'שטייט אין א שפעטערע פסוק אז נאר ששת ימים תאכל מצות, לימד, דאס קומט מען לערנען אין שפעטער, די פסוק דארטן פירט אויס וביום השביעי, עצרת לה' אלקיכם, זעה איך אז נאר זעקס טעג איז דא א חיוב צו עסן מצות, סאו לימד על שביעי של פסח שאינו חובה לאכול מצות, זעה איך פון דעם, דארטן קומט די פסוק זאגן אז שביעי של פסח איז נישט דא קיין מצוה צו עסן מצה, ובלבד שלא יאכל חמץ, די איינציגסטע פוינט פון שביעי של פסח איז, ס'זאל נישט זיין קיין חמץ אין שטוב, מ'זאל נישט עסן קיין חמץ, סאו מנין אף ששה רשות, ווי ווייס איך יעצט אז די איבעריגע זעקס טעג איז אויכעט נאר א רשות, תלמוד לומר פון דעם שטייט ששת ימים. ס'שטייט און דא דארף מען גורס זיין שבעת ימים, ס'שטייט דא אין פסוק שבעת ימים, סאו וויבאלד איך האב א כלל שבעת ימים, איז זו מידה בתורה איינע פון די וועגן וויאזוי די תורה איז נדרשת בהן אז וואס אז דבר שהיה בכלל, א זאך וואס איז געווען אין כלל, דא אין אונזער פסוק איז עס געווען איז אלע זיבן טעג געווען אין כלל, אפילו שביעי של פסח, ויצא מן הכלל ללמד, ס'קומט ארויס פון כלל ווען ס'שטייט דארט אינעם אנדערן פסוק אז נאר ששת ימים און שביעי של פסח איז עס נישט, זעה איך אז איך האב עס ארויסגעצויגן פונעם כלל, איז לא ללמד על עצמו בלבד יצא, קומט עס נישט ארויס פון די כלל צו זאגן אז נאר שביעי של פסח איז מען אויס איז נישט דא קיין חיוב צו עסן, נאר ללמד על הכלל כולו ס'קומט ווייזן אויף אלע זעקס טעג אלע איבעריגע זעקס טעג איז אויך נישט דא קיין חיוב צו עסן איז אויך נאר א רשות, סאו מה שביעי רשות, פונקט אזוי ווי די שביעי של פסח איז א רשות אף ששת איז אויך רשות די איבעריגע זעקס טעג פון פסח איז אויך נאר א רשות צו עסן מצות יעצט שטעלט זיך א קשיא יכול וואלט איך געמיינט אף לילה הראשון רשות אויב איז די ערשטע נאכט אפשר איז דאך אויך א רשות פארוואס ווייל כ'האב דאך דא א א א דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד קומט מיך עס לערנען אויך אויפן ערשטן נאכט.

פאר די זיבן טעג הייבן זיך אן. און וואו זע איך נאך א ראיה אז די ווארט ראשון קען מיינען פאר? ווייל כ'זע דארטן אז ס'שטייט הראשון אדם תולד ווען ווען ווען איינער זאגט דארטן פאר איוב אז ביסטו דען געווארן געבוירן פאר אדם הראשון? סאו מיינט דאס הלפני אדם נולדת ביסטו דען געבוירן געווארן פאר אדם הראשון? או אינו סאו זע איך פון דעם אז הראשון מיינט ביז פאר. זאָג איך אָבער אך ביום הראשון פאַר די זיבן טעג, זאָלסטו אויסרייניגן דיין הויז פון חמץ, או אינו, או אלא ראשון של שבעה, אפשר מיינט דאָך עס יאָ, די ערשטע טאָג פון פסח זאָל מען אויסליידיגן די חמץ, תלמוד לומר ס'שטייט לא תשחט על חמץ, לא תשחט על חמץ, מען זאָל נישט שעכטן דעם קרבן פסח ווען דו האָסט נאָך חמץ אין שטוב, ס'הייסט לא תשחט על פסח ועדיין חמץ קיים, ממילא מוז דאָך זיין אַז די חמץ זאָל שוין זיין אויסגעליידיגט דעם ערשטן טאָג פסח, סאָו וואָס מיינט דער ראשון? מיינט דער ראשון קודם זאָלסטו האָבן אַ סוקסעספול דעי.